לעילוי נשמת ר' אהרן בר' אברהם עליו השלום ליום היארצייט שלו י א אדר. משיחת פורים תשכ ג. און דערנאך זאגט מען אים אז ס'דא נאך א ענין ווי ער זאגט אין מאמר מער בדקות בזה, און דאס איז ער זאגט אז אמת טאקע ביסט יודע את רבונו און איך האלט אויכעט מיט דיר, אז ס'איז קל גדול ונורא און מ'דארף זיך פירן ווי ביי אים קומט אויס, אבער דאס דאס וואס ער פרעגט ביי אים איז אשר קרך, וואס איז דאס פאר א ענין וואס דו דארפסט זיך קאכן אין דעם? ביסט א מענטש וואס דו האסט א קאפ אויף די פלייצעס און ביסט א געלאסענער.

נאר וואס דען דאס איז ניט תורה האט אים אויסגעלערנט נאר ער האט געלערנט תורה און אט דעמאלט טראכט ער ביי זיך אז אמת טאקע דער אייבישטער איז א גרויסער און דערפאר דארף מען לייגן תפילין און אנטון ציצית און עסן כשר'ס וכו' וכו' אבער וואס איז דא די התפעלות ער זאל נאך מאכן א ברכה מיט א קאך און זאל נאך שרייען דערביי און טאנצן דערביי, דאס פאסט ניט פאר א בעל שכל ער זאל ארויס פון די כלים. און אט דאס איז דער צוגאנג פון עמלק'ן צו דעם וואס ער קען ביי אים ניט אויספירן, דעם למרוד בו הייבט ער אן פון א פריערדיגע פון א לייכטערע זאך אז אשר קרך, אלס א מענטש וואן וואס ער אינגאנצן שכל איז שכל ווייסן אלע אז דאס איז התיישבות

און אט דער סדר איז אויכעט געווען אין די זמנים פון רבא, האט מען געטענה'ט אויף וואס דארף מען זיך פארלאזן אויף די תנאים, די פריערדיגע, וואס דארף דא זיין דער ענין פון עמא פזיזא, וויבאלד אז א תנא האט אזוי געזאגט מוז אים אן אמורא פאלגן, אן אמורא איז אויכעט א סמוך איש מפי איש צווישן זיי געווען, ובמילא איז ער ניט געבונדן וואס עס שטייט אין תורה שבעל פה, ער אליין איז די תורה שבעל פה. און אויף דאס האט אים רבא געענטפערט אז אנן וואס מען האט מקדים געווען פריער האט מען געזאגט נעשה און דערנאך האט מען געזאגט נשמע, מ'וועט זיך איינהערן און וועלן פארשטיין. אבער פריער פון אלץ דארף זיין דער קיום בפועל, איז דעמאלט איז תומת ישרים תנחם, האלטן מיר זיך ביי דער תורה און מיר וועלן האבן תורה שבכתב אויכעט. אט א די אבער וואס ווילן נעמען א טייל פון תורה און זאגן אז די צווייטע טייל זענען זיי אליין בעלי בתים, ווארום לא נפעל אנכי ממנו פון דעם אמורא און פון דעם תנא וכו', פריער וויל ער האבן דעם נשמע ונבין, און דערנאך וועט ער זען צו דארף ער מקיים זיין וואס שטייט אין גמרא און אין פוסקים ראשונים און אין פוסקים אחרונים ווארום ער האט אין דערויף ניט קיין התפעלות פאר דבר השם דאס א ענין וואס דער אייבערשטער האט דאס אים אגעגעבן אין זיין שכל אָט דאָס ווערט דער צווייטער צוגאַנג פון עמלקן אשר קרך בדרך, אַז ער זאָגט, טו אַלץ און לערן אַלץ און זיי אַלץ מקיים, אָבער וואָס איז דער ענין פון שמחת תורה און וואָס איז דער ענין פון פורים? ביסט אַ געלאַסענער מענטש, גיי זיך סטאַטעטשנע און זיי מקיים די מצוות בעיתם ובזמנם און ס'ניטאָ וואָס ווערן נתפעל. ובפרט נאָך ווי ס'ווערט געבראַכט אַמאָל אין אַ מאמר,

און דערנאך האט ער באשאפן אזויפיל און אזויפיל עולמות, ביז וואנעט ווי ער זאגט אין מדרש ועלמות אין מספר, אין זוהר ועלמות אין מספר אל תקרא עלמות אלא עולמות אז ס'איז דא אין מספר עולמות. איז וואס איז דארט די התפעלות נאך דערויף ווי ער לערנט וועגן גדלות הבורא אין חסידות זאל ער נתפעל ווערן אז דער אייבערשטער קען באשאפן עולמות אין מספר? און אויף דערויף זאגט דער אלטער רבי אין דעם מאמר אז דאס איז אויכעט א מלחמה בעמלק און מען זאל ניט מיינען אז דערביי ענדיגט זיך הייבן הייבט זיך אן מיט די קרירות וואס מען ווארפט אריין אין תורה און מצוות אבער ס'איז ראשית גוים עמלק פריער מאכט מען אים אן א קאלטקייט אין עניינים פון קדושה. אזוי ווי אין זיינע כוחות הנפש איז דאך דא אויכעט דער ענין פון המשכת הלב און דער ענין האהבה און דער ענין פון חיות און קאכן זיך, איז דוקא בשעת ער נוצט דאס ניט אין קדושה, איז פון דעם עמלקן ווערט דערנאך ראשית גוים אז ס'וואקסן אויס די אלע שבע אומות הכנעני והחתי וגומר די אלע ז' מידות רעות. און ווי ידוע דער ווארט פון דעם אלטן רבין אז אין א פוסטקע קלייבט מען זיך. א חסיד האט זיך געקלאגט פארן אלטן רבין פארוואס ס'פאלן אים איין מחשבות זרות, האט אים דער אלטער דער אלטער רבי געענטפערט אז אין א פוסטקע, א פוסטקע אין רוסלאנד האט זיך אפגערופן א מקום פנוי. אַז בשעת דער מוח איז פּנוי פֿון מחשבֿות, װאָס זײ זײַנען פֿאַרבונדן מיט אלוקות, מיט תּורה און מצוות, איז אָט דעמאָלט אין אַ פּוסטקע קלײַבן זיך מחשבֿות זרות. און אַזױ װי דאָס איז אין כּח המחשבֿה, אָט אַזױ איז דאָס אין כּל כּחות האָדם, אַז בשעת עס בלײַבט אַ כּח, װאָס ער איז אַ פּוסטער, פון תורה און מצוות, פון אידישקייט, איז אט דעמאלט אין א פוסטקע קלייבט זיך, קלייבט זיך אריין א דבר הפכי. און אט דא זאגט מען אז בשעת איז דא דער קאך וואס א איד האט, און עמלק פועלט ביי אים ער זאל זיך ניט קאכן, אז שמחת תורה האט ער ניט וואס צו טאנצן, גענוג אז ער וועט זיצן אויפן בענקל און קלאפן מיט איין פינגער אויפן צווייטן פינגער, ועל דרך זה בשעת א שמחה של מצוה. קען ער ביי זיך מחליט זיין במוחו ומחשבתו אז ער דארף זיין שמח און דאס איז פאר אים גענוג, אבער שמחה בפועל איז אים ניט נוגע, ס'פאסט ניט פאר די וואס געפינען זיך ארום אים אז ער זאל טאנצען און ארויס פון די כלים, איז אט דעמאלט אין א פוסטקע קלייבט זיך אז שמחה נוצט ער אויס, נאר ער קען דאס אויסנוצען אין א ענין הפכי. און אט דאס איז דער צווייטער ענין ווי ער איז מבאר אין מאמר וואס איז דא ביי עמלקן, און דאס איז ניט נאר געווען בדרך בצאתכם ממצרים כפשוטו, ווען מ'איז ארויס פון מצרים אין שנת ב' אלפים תמ"ח, נאר דאס קאן זיין אין שנת ה' אלפים תשכ"ג במעמד ומצב זה במדינה פלונית ובאיש פלוני.

און די הנהגה זיינע איז ווי שטייט אין משנה אני נבראתי לשמש את קוני כדי ס'זאל זיין יכבד הוי', אבער אין דערויף מישט ער אריין למען שמי אז ער ווערט א שותף עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, און אז מ'גיט אפ כבוד דעם אייבערשטן איז בדרך אגב זאל נאר ווערן כבוד אים אויכעט ווארום ער פירט זיך דורך דעם אייבערשטנ'ס רצון אין עולם הזה, התחתון ביז למטה מעשרה טפחים, און אויף דערויף זאגט מען אים אז אמת טאקע לעולם ילמד אדם תורה ויקיים מצוות שלא לשמה, ווארום מתוך שלא לשמה בא לשמה, אבער אויב ער רעדט זיך איין אז שלימות העבודה איז דער ענין פון שלא לשמה, על מנת שאתקרא רב, וראש ישיבה וכיוצא בזה איז אט דעמאלט ווי ער זאגט אין זהר אז דאס איז געווען דער חטא פון דעם ערב רב וואס זיי האבן דערנאך געבראכט צו אלה אלקיך ישראל וואס דאס איז חטא גד חטא העם הזה חטאה גדולה ווי גערעדט אין מאמר און אט דאס איז אויכעט וואס מעשי אבות סימן לבנים. אז אבותינו וואס יצאו ממצרים וואס דער אייבערשטער האט זיי גואל געווען איז ווי מען זאגט אין דער הגדה אז אילו חס ושלום לא גאל איז אט דעמאלט הרי אנו וואלטן געווען משועבדים, על דרך זה איז סימן לבנים בכל הפרטים והענינים וואס האבן דעמאלט געטראפן, דארף מען זיך באווארענען אפילו בצאתכם ממצרים און אפילו בשעת מען גייט. בדרך הוויה, באווארענען זיך אפילו פון למען שמי יכבד השם, על אחת כמה וכמה פון אשר קרך בדרך פון אריינווארפן א ענין פון קאלטקייט, על אחת כמה וכמה פון מכוון את ריבונו ויודע למרוד בו, יודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, און מ'האט אבער אויף דערויף די הבטחה. אז דער אייבערשטער זאגט ווי ער זאגט אין סיום המאמר וואס מ'האט אים נישט גע'חזר'ט, אז נשבע השם בכסאו שיעל כסא, אז כל זמן אז אין הכסא שלם ואין השם שלם, כל זמן שלא ימחה זרעו של עמלק, וויבאלד אז דאס איז א מלחמה וואס דער אייבערשטער האט איר אייגעט מלחמה,

צדקנו בבנין בית מקדשינו בקרוב ממש, לחיים.